וכל העומד לפדות כפדוי דמי, און רבי שמעון האלט א זאך וואס ס'שטייט אויסצולעזן איז שוין אזוי ווי ס'איז אויסגעלעזט, ווי זעהן מיר דאס? דתניא מיר האבן געלערנט רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט פרה א פרה אדומה מטמא טומאת אוכלים, איז מטמא טומאת אוכלין, כאטש רב שמעון לערנט דאך אז דאס וואס איז נישט קיין אוכל, ס'איז אסור בהנאה, איז עס נישט מטמא טומאת אוכלין, אבער א פרה אדומה איז יא מטמא טומאת אוכלין, הואיל והיתה לה שעת הכושר, וויילע, ס'איז דא א שעת הכושר, מ'קען עס עסן נאכדעם וואס ס'איז געווארן געשחט'ן, באקומט שוין דאס אויך א דין פון אוכל. ואמר ריש לקיש, ריש לקיש האט געזאגט, וועלכן שעת הכושר איז דא צו דער פרה? ווייל אומר היה ר' שמעון, ר' שמעון האט געזאגט, פּרה נפדית על גבי מערכתה, אַ פּרה אדומה, אפילו זי איז געוואָרן געשאָכטן אויף דער מערכה ווי דער דין איז, און אויב מען האָט געפונען אַ אַנדער פּרה וואָס איז שענער פאַר איר, קאָן מען איר אויסלעזן, ווערט דאָס אָנגערופן שעת הכושר, אין אמת'ן מען האָט ער עס נאָך נישט אויסגעלעזט, דאך האט עס שוין דעם דין פון אוכל וויילע, ס'איז ראוי מען זאל עס אויסלעזן. אלמא זעה מיר דאך אז רבי שמעון האלט כל העומד לפדות, יעדע זאך וואס שטייט מען זאל עס אויסלעזן כפדוי דמי איז שוין גלייך מיט די זאך איז געווארן אויסגעלעזט. און די זעלבע זאך דו פרעגסט מיר די שאלה לויט רב שמעונ'ען אז איינער האט גע'גנב'עט קדשים און ער האט זי גע'שחט'ן, האט מען דאך געפרעגט די קשיא, אזוי ווי רב שמעון זאגט שוחט את הטריפה, ווייל עס איז שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, דארף ער נישט באצאלן קיין ד' וה', איז די זעלבע זאך ביי קדשים אז מען שעכט זי בחוץ, איז עס דאך אויך שחיטה שאינה ראויה. האבן מיר געהאט א תירוץ אויף דעם אז ס'רעדט זיך שוחט בעלי מומין בחוץ, אז די קדישים האבן געהאט א מום, איז דאך אויך דא א קשיא אפילו זיי האבן א מום אבער די שחיטה איז נאך נישט מותר צו עסן, מען דארף עס דאך אויסלייזן, איז דער תירוץ, רבי שמעון לערנט דאך כל העומד לפדות כפדוי דמי. תוספות ברענגט דא אראפ וואס דארף איך אנקומען אז ס'איז מקבל טומאה, ווייל עס איז א אוכל, זאג איינפאך א פרה אדומה איז מטמא אדם ובגדים. און תוספות זאגט איך קען נישט לערנען פשט אז ס'איז נישט מטמא נאר די מתעסקין, ניין דאס אליין איז אויכעט מטמא, תוספות איז מאריך אין דעם תירוץ, רשי. ברוך השם מסכת בבא קמא דף ע"ז עמוד ב די דריטע שורה. פרעגט די גמרא, בשלמא דאס איז גוט, רבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש דקא בעי לאוקמי למתניתין אפילו בתמימין. מיר האבן פריער געהאט א קשיא אין גמרא, רבי שמעון האלט ווען איינער שעכט, ער האט גע'גנב'עט א בהמה און ער האט איר געשאכטן, דער גנב, ונמצאת טריפה, באצאלט מען נישט קיין ד' וה'. פארוואס? ווייל עס איז שחיטה שאינה ראויה, די שחיטה האט נישט מתיר געווען באכילה, איז לא שמה שחיטה, אזוי ווי עס איז דא א דין ווען מען דערהרגעט א בהמה, דער גנב דערהרגעט די בהמה, ווי שטייט ווייטער, ער האט נישט גע'שחט'ן, ער האט ארויסגעריסן די סימנים. ער האט געווארגן די בהמה, באצאלט מען נישט קיין ד' וה' ווייל ס'איז נישט קיין שחיטה, איז די זעלבע זאך שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. האט מען געפרעגט א קשיא אויף אויף דעם דין, רבי שמעון זאגט, ווען איין א גנב האט גע'גנב'עט קדשים שחייב באחריותן, ראובן האט געהאט געזאגט הרי עלי עולה, ער נעמט אויף זיך צו ברענגען א קרבן עולה, נאכער האט ער באשטימט א בהמה, דיע בהמה זאל זיין די קרבן עולה, איז ווייל ער האט געזאגט הרי עלי, ער נעמט עס אויף זיך, איז אויב די בהמה קומט אוועק, דארף ער ברענגען א צווייטע. זאגט ר' שמעון, אז מ'גנב'עט קדשים שחייב באחריותן, ווערט עס אנגערופן ממון בעלים, פארוואס הייסט עס ממון בעלים? ווייל דער בעל בית פטר'ט זיך פון מיט דער בהמה פון דעם חיוב פון געלט, און דבר הגורם לממון כממון דמי, דעריבער כאטש שטענדיג איז דער דין. מ'גנב'עט פון הקדש איז מען פוטר ווייל עס שטייט וגונב מבית האיש ולא מהקדש, אבער דא ס'ווערט אנגערופן ער האט צוגעגנב'ט יענעמ'ס א זאך, און ווי ער זיין ער האט עס גע'שחט'ן איז ער מחוייב ד' וה', ביי א שור פינף מאל אזויפיל, ביי א שה פיר מאל אזויפיל, האט די גמרא פריער. דף ע"ו עמוד א' געפרעגט א קשיא, ס'איז דאך שחיטה שאינה ראויה, אז דער גנב איז געגאנגען האט עס געשחט'ן, און ווי האט ער עס געשחט'ן? אויסער דער עזרה מסתמא, איז דאך דא א דין שחוטי חוץ, אין די פרשת אחרי ווערט דערמאנט אז מ'שחט קדשים חוץ לעזרה טאר מען עס נישט עסן. און אויב דאס איז שחיטה שאינה ראויה איז דאך לא שמה שחיטה, און רבי שמעון האלט דאך אז אויב ס'איז שחיטה שאינה ראויה באצאלט מען נישט קיין ד' וה'. האט די גמרא גענטפערט אויף דעם דריי תירוצים פאקטיש, רבי יוחנן פארענטפערט, אז עס רעדט זיך אז מען האט עס געשחט'ן בפנים, איי אז מען האט עס געשחט'ן בפנים איז דאך די בעל בית יוצא מיט דעם דארף דאך האט ער דאך שוין צוריק געצאלט פארוואס איז דא ד' וה' איז דא אויף דעם צוויי תירוצים פשט אין דעם, איין פשט איז דא אז רעדט זיך שנשפך הדם אז ס'איז געווארן פארגאסן די בלוט. דאס הייסט, פון דעם צואר בהמה איז עס געווארן פארגאסן אויף דער רצפה, העלפט קען מען עס שוין שפעטער נישט צוזאמנעמען זורק זיין, אויב די דם ווערט נשפך פון די כלי פון די כלי פון דעם מזרק מען האט עס מקבל געווען, איז דא א עצה מען זאל עס צוריק אויפהייבן, אבער אויב פון דעם צואר בהמה אויף דעם פלאר קען מען נישט, ווייל די קבלה דארף זיין פון צואר בהמה, ממילא האט דאך דער בעל הבית מיט דעם נישט יוצא געווען. אדער מען פארענטפערט אליבא דרבי יוחנן אז רעדט זיך מען האט עס געשחט'ן בפנים נאר ס'איז געווען שלא לשם בעלים, איז די זריקה האב איך געמאכט, נאר ס'איז דאך דא א דין אז כל הזבחים שנזבחו שלא לשם בעלים, איז כאטש ס'איז כשר, ס'איז שחיטה ראויה, אבער דאך לא עלו לבעלים לשם חובה, קומט אויס לויט רבי יוחנן האב איך עס גענטפערט אז רעדט זיך שוחט תמימים בפנים, ריש לקיש האט גענטפערט, בשוחט בעלי מומין בחוץ, אז דא רעדט זיך אז די בהמה איז געוועזן א בעל מום, און אז די בהמה איז געווען א בעל מום און מען האט עס גע'שחט'ן בחוץ, דעמאלטס איז נישט דא דער איסור פון שחוטי חוץ, און די בעל מום איז נאך נישט געווען אויסגעלייזט, איי ער איז נישט אויסגעלייזט איז דאך עס נישט ראוי, זענען מיר דאך צוגעקומען צו דעם וואס מיר האבן געלערנט אז כל העומד לפדות כפדוי דמי, פרעגט אויף דעם די גמרא, בשלמא רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, רבי יוחנן וויל נישט פארענטפערן ווי ריש לקיש, אז ס'רעדט זיך שוחט בעלי מומין בחוץ, דקא בעי לאוקמה למתניתין, ער וויל איינלערנען די משנה וואס רבי שמעון זאגט אז מ'איז מחויב ד' וה' ביי קדשים אפילו בתמימים, אז ס'רעדט זיך ביי אלע וועגן, אפילו בתמימים אויכעט, דעריבער מוז רבי יוחנן פארענטפערן אז ער האט גע'שחט'ן בפנים, ווייל דאס איז א שינויא דחיקא צו זאגן אז די משנה רעדט זיך נאר בבעלי מומין. אלא ריש לקיש, מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן, פארוואס איז זיך מדחיק ריש לקיש צו זאגן אז די משנה רעדט זיך נאר בבעלי מומין, וואס איז שלעכט דער תירוץ פון רבי יוחנן? אז עס רעדט זיך מ'האט געשחט'ן תמימים בפנים, ענטפערט די גמרא אמר לך, ריש לקיש האט פארענטפערט, שטייט אין פסוק וטבחו או מכרו, זאגן מיר אזוי, כל היכא דאיתיה במכירה, יעדע זאך וואס אויף די זאך קען זיין דער חיוב ד' וה' ווען מען פארקויפט עס, איתיה בטביחה, אז קען זיין דער די ביי מכירה קען עס זיין בטביחה, וכל היכא דליתיה במכירה, ביי דער זאך וואס ביי דער זאך איז ניט שייך פארקויפן, ליתיה בטביחה, איז ניט שייך ביי דעם אויך ס'זאל מחייב זיין ד' וה' וועגן שעכטן, והני קדושים, אויב דאס זאל זיין קדשים תמימים, הואיל דכי מזבין קדשים לא הויא מכירה, אז מען פארקויפט קדשים איז עס נישט קיין מכירה, די קדשים ווערן מיט דעם גיין נישט ארויס לחולין, ס'איז דא א גמרא אין פסחים, המוכר עולתו, ער פארקויפט זיין עולה לא עשה ולא כלום, איז אויב ביי די קדשים גייט נישט אן דער ענין פון מכירה, ליתנהו בטביחה איז אויך נישט דא דער איסור פון טביחה, אבער ביי בעלי חיים וואס וואס האבן א מום, אויב בעלי מומים, דעמאלט איז דאך שוין דא דער ענין פון מכירה, איז דארט איז דא דער איסור, איז דער חיוב פון ד' וה' ביי טביחה אויכעט. ואזדו לטעמייהו, רבי יוחנן און ריש לקיש וואס זיי קריגן זיך צי עס דארף זיין ביי דער געגנבעטע בהמה זאל זיין ביידע זאכן סיי א טביחה סיי א מכירה, אזוי זאגט ריש לקיש, און רבי יוחנן זאגט אפילו ס'איז נאר דא איין זאך איז מען די זאך וואס איז שייך איז מען חייב, גייען זיי לויט זייער טעם ביי א צווייטע מחלוקת וואס זיי קריגן זיך. דא אויבן ביי די פריערדיגע זאך וואס מיר האבן גערעדט ביי קדשים, קיין מכירה נישט דא, אבער טביחה קאן זיין, זאגט ריש לקיש ווייל קיין מכירה נישט דא, קאן קיין טביחה אויך נישט דא די חיוב, ס'אמאל דא א פארקערטע זאך, מכירה קאן יא זיין, און טביחה קאן נישט זיין, למשל ביי וועלכע זאך? טריפה? איז ווארט, דאס איז זיכער אז מ'שעכט טרפה, איז עס שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה איז מען פטור, ווי עט זיין אויב מ'האט פארקויפט די טרפה, לויט ריש לקיש וועט מען זיין פטור פון ד' וה', אזוי ווי ער זאגט דא אויבן ביי קדשים ווייל עס איז נישט דא במכירה איז עס נישט דא בטביחה, און ביי טרפה די זעלבע זאך ווייל עס איז נישט דא בטביחה איז עס נישט דא במכירה. אבער לויט רבי יוחנן איז נישט אפהענגיק איינס אין דעם אנדערן. דאיתמר, מיר האבן געלערנט, המוכר טריפה לדברי ר' שמעון, איינער פארקויפט די געגנבעטע שור אדער שה וואס איז געווען א טריפה, לויט רב שמעון ע, וואס רב שמעון זאגט אויב מען שעכט טריפה ווייל עס איז שחיטה שאינה ראויה, די שחיטה נישט מתיר באכילה לא שמה שחיטה, איז מען פטור פון ד' וה', ווי עט זיין מ'האט עס פארקויפט. רבי יוחנן אמר חייב, רבי יוחנן זאגט כאטש קיין טביחה גייט נישט אן ביי טריפה, אבער איז מחויב ד' וה', פאר צוליב דעם פארקויפן. וריש לקיש און מפארתא רבי יוחנן און מר חייב אז מען פארקויפט טרפה האלט רבי שמעון ער איז חייב ד ב ה אף על גב ד לעשה בטביחה כאטש לויט רבי שמעונ'ן גייט דיך נישט אהן דער חיוב פון ד ב ה ביי טביחה ווייל ס'איז שחיטה שאינה ראויה לשמה שחיטה איסור במכירה ווען ער פארקויפט א טרפה דער גנב גייט אהן דער דין פון ד ב ה וריש לקיש אמר פטור, ריש לקיש זאגט ער איז פטור פון ד' וה' ווען מען פארקויפט טרפה, כיוון דליתיה בטביחה ליתיה במכירה, ווייל ריש לקיש לערנט דאך אפ פון פסוק וטבחו או מכרו, אז ווען איז דא דער חיוב אויף דער זאך, דווקא אויב דער זאך קען אנגיין סיי טביחה און סיי מכירה. איתיביה רב יוחנן לרב שמעון בן לקיש האט רב יוחנן געפרעגט א קשיא ריש לקיש'ן, דו ריש לקיש זאגסט אז מען פארקויפט לויט רב שמעונ'ן דער גנב דעם שור און שה איז ער פטור פון ד' וה' האבן מיר געלערנט גנב כלאים וטבחה ער האט געגנבעט א בהמה וואס די בהמה איז כלאים די בהמה איז פון א כבשה און א תיש איז כאטש אין די תורה ווערט דערמאנט שה, און דא איז דאך עס נישט נאר שה, עס שטאמט דאך פון א תייש פון א עז אויך, נאר די גמרא זאגט ווייטער, בין איך מרבה ווייטער פון א פסוק אז ביי כלאים כאטש ס'איז נישט נאר שה איז דא די חיוב פון ד', איז גנב כלאים וטבחו, כלאים איז יא דא די חיוב. איז ביי כלאים ער האט געגנבעט א שה פון כלאים און האט עס געשחטן, אדער טרפה ער האט געגנבעט א בהמה טרפה, ס'למשל ס'אפגעשניטן די פיס העכער פון די ארכובה וואס איז זיכער טרפה, ומכרה און ער האט עס פארקויפט, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אויב דאס איז געוועזן די ארבעה וחמישה גייט ארויף לאמער זאגן ביי טריפה איז עס א שור באצאלט ער חמישה א שה ארבעה מאי לאו מיינסט דען ניט רב שמעון היא דאס גייט ווי רב שמעון פארוואס זאל איך זאגן אז דאס גייט ווי רב שמעון ווייל דא שטייט ביי טריפה מכירה און עס ווערט נישט דערמאנט קיין טביחה ווייל די טביחה ביי טריפה וועט ער זיין פטור ווייל ס'איז שחיטה שאינה ראויה. אלמא זעהן מיר דאך פון דעם אויך אז לויט ר' שמעון'ען אף על גב דליתיה בטביחה, כאטש ביי טריפה אויף טביחה איז ער נישט מחויב איתיה במכירה, אבער ווען ער פארקויפט עס איז ער מחויב ד' וה' איז דאך א קשיא אויף דיר ריש לקיש וואס דו זאגסט אז ס'מוז זיין ביידע זאכן. אמר ליה האט אים ריש לקיש גענטפערט, לא, רבנן, דאס גייט ווי די רבנן, און ביי לויט די רבנן גייט אויך אן ביי טריפה סיי שחיטה און סיי מכירה. פרעגט די גמרא, אי רבנן, אויב עס גייט ווי די רבנן, פארוואס כאפט ער דא אן ביי טריפה ומכרה, טריפה במכירה איתא, בזביחה ליתא? בטריפה איז דא די ד' וה' נאר ביי מכירה, בזביחה איז נישט דא, די רבנן לערנט דאך שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, איז דאך דער זעלבער דין ביי טריפה, איז מען דאך אויך מחויב ד' וה' אויב מען טוט עס שעכטן. האט ריש לקיש צוריק געפרעגט, ואלא מאי, וואזשע ווילסטו זאגן ר' שמעון, דאס גייט ווי ר' שמעון.

אימא לרבנן נמי, קען איך איינלערנען דאס גייט ווי די רבנן, און כאטש עס ווערט דערמאנט ביי טרפה ווערט דערמאנט מכירה, תנא מכירה, ער לערנט מען ביי טרפה מכירה והוא הדין לטביחה, אבער לויט רב שמעונ'ען ווייל מ'איז פטור אויף טביחה ביי טרפה איז מען אויך פטור פון ד' וה' ביי מכירה. ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן זאגט אזוי, האי מאי, ווי קאנסטו אזוי זאגן, אי אמרת בשלמא רבי שמעון, אויב וועסט זאגן די ברייתא גייט ווי רבי שמעון, איידי דתנא טריפה בחדא, טריפה קען מען דאך נאר לערנען אין איין וועג, ביי מכירה. תנא כלאים בחדא כאפט ער אויך כלאים אן ביי איין זאך, טביחה. פארוואס כאפט ער פונקט אן טביחה? ווייל טביחה ווערט פריער דערמאנט אין די תורה. אלא אי אמרת רבנן, אז דאס גייט ווי די רבנן, און לויט די רבנן, סיי ביי כלאים סיי ביי טריפה, גייט דאך אן סיי טביחה און סיי מכירה, נערבינהו וניתנינהו, דארף ער לערנען אלעס צוזאמען. גנב כלאים וטריפה, טבחן ומכרן, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. און ווען איך זע ער טוט עס אפטיילן באזונדערע פאלן, איז פון דעם א ראיה אז דער דין פון מכירה איז גייט ביי טריפה גייט אן נאר דער דין פון מכירה, און דאס גייט ווי ר' שמעון. קשיא בלייבט א קשיא אויף ריש לקיש'ן. ווייל דא זע איך דאך אז לויט רב שמעונ'ען כאטש עס גייט נישט אן דער דין טביחה בטריפה אבער דער דין מכירה גייט יא אן. רש"י. פרעגט די גמרא, כלאים שה כתוב, אין דער תורה שטייט דאך מען זאל באצאלן ארבעה ווען מען פארקויפט דער גנב די שה אדער ווען ער שעכט עס, ווערט דאך דערמאנט שה ואמר רבא, און רבא האט געזאגט, זה בנה אב, פון דעם פסוק לערן איך אפ, תוספות ברענגט אראפ וועלכן פסוק, רש"י אין חולין טייטשט, ס'דא א פסוק שה כשבים, טייטש איך אז וועלכעס ווערט אנגערופן א שה כשבים, דווקא ווען דער אב איז געווען א כבש און די מאמע איז געווען א כבשה. אט דאס טוט מען דערציילן דארט דער פסוק שה כשבים, לערן איך פון דארט אפ אויף אומעטום אז כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים, איז אויב אזוי דא-א ווערט דאך אויך דערמאנט שה, פארוואס זאל זיין דער חיוב פון ד' וה' ביי כלאים? ענטפערט די גמרא, שאני הכא, דא-א ביי א גנב איז עפעס אנדערש, דאמר קרא שטייט אין פסוק, או לרבות את הכלאים, שטייט שור או שה, איז דער או גייט מען מרבה זיין כלאים אויכעט, אז ביי כלאים איז אויך דא דער חיוב פון ד', פרעגט די גמרא, וכל או לרבות, דו זאגסט אז או גייט מען מרבה זיין כלאים, והתניא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק, שור או כשב או עז כי יוולד, ווערט דאך דערמאנט ס'זאל זיין שבעת ימים תחת אמו, און דעם אכטן טאג קען מען עס ברענגען פאר א קרבן. זאגן מיר פרט לכלאים, אז כלאים אז די כבש שטאמט פון א כבשה מיט א תיש, איז עס פסול פאר א קרבן. או עז, פרט גייט מען פארמינערן, נדמה, נדמה רופט זיך אן א פארזעעניש אויף אידיש, דאס הייסט אז דאס שטאמט פון א כבש און פון א כבשה, אבער דער אויסזעה פון דעם איז ווי א עז. זע איך דאך פון דעם אז או גייט מען ממעט זיין כלאים, וואס האסטו פריער געזאגט אז או גייט מען מרבה זיין כלאים? אמר רבא האט רבא געזאגט הכא מעניינא דקרא והכא מעניינא דקרא, איך דארף קוקן וועגן דעם ענין. הכא דא גבי גניבה דכתיב שטייט שור או שה שאי אתה יכול להוציא כלאים מביניהם, פון א שור און א שה קען די מציאות נישט זיין קיין כלאים, ווייל א שור איז א בהמה גסה, און דער זמן עיבור פון א בהמה גסה איז תשעה חדשים, און א שה איז א בהמה דקה וואס דער זמן עיבור איז פינף חדשים, איז ממילא קען נישט פון זיי ארויסקומען קיין ולד, ווייל דער זמן עיבור איז נישט גלייך, ממילא. אז ס'זאל מיר ניט שטיין דער או, וואלט איך דאך אויך געוואוסט אז כלאים איז נישט דא דאהיעם, אז די תורה שרייבט מיר דעם או, זאגן מיר לרבות כלאים, אז ביי כלאים איז דא דער חיוב פון. באצאלן אויף טביחה ומכירה ד', ווייל איך קען דאך נישט זאגן אז דער או גייט מיר ממעט זיין, ס'זאל מיר ניט שטיין דער או, וואלט איך דאך געוויסט, נישט קיין כלאים. גבי קדשים דכתיב כשב ועז שאתה יוכל להוציא כלאים מביניהם, ווייל כשב און עז איז דאך ביידע בהמה דקה, איז ממילא אז ס'איז גוט פאר א קרבן כשב און ס'איז גוט פאר א קרבן עז, וואלט איך דאך געזאגט אז ווי וועט זיין אזא כלאים פון א כשב און עז, זאל עס אויכעט זיין גוט פאר א קרבן. דעריבער זאגן מיר, או למעט הוא, גייט מיר דער או ממעט זיין אז כלאים איז נישט גוט פאר א קרבן.